בעזרת השם יתברך מסכת נדרים דף עין ח, מ'הייבמיר אן דף עין ז עמוד ב איז די דריטע שורה פון אונטן, אמר רבי יוחנן, איז אזוי, אונז האמיר געזען אז א חכם קען מתיר זיין א נדר, און א מאן און א טאטע קענען מפר זיין א נדר, איז טאקע די לשונות וואס זיי נוצן ווען א מאן און א טאטע ווילן מפר זיין א נדר, דארפן זיי זאגן א לשון מופר, מופר לך, ביי א חכם אבער נוצט מען א לשון התרה, מותר לך. און ווי דער רן ברענגט ווי מען לערנט עס טאקע ארויס איז דאס אז א טאטע און א מאן זאגן א לשון הפרה דאס איז קלאר א לשון הפסוק אבער דאס אז א חכם זאגט א לשון התרה זאגט די רן אדער ווייל מען לערנט עס ארויס פון לא יחל דברו ווי דער רן ברענגט די לימוד אין מסכת חגיגה וואס שטייט דארט אז ער דער מענטש האט געמאכט די נדר טאר נישט מיחל זיין זיין ווערטער אבער די אנדערע די חכם עושין אותו חולין זיי מעגן יא מתיר זיין זיין נדר איז ביי חולין פאסט א לשון התרה. אדער ווי די רן זאגט אז מען האט דאך שוין געזען די חילוק צווישן הפרה און התרה איז הפרה איז מכאן ולהבא מה שאין כן התרה ווען די חכם איז מתיר איז ער אינגאנצן עוקר די נדר למפרע און ווען מען איז עוקר עפעס למפרע פאסט א לשון התרה על כל פנים זאגט ר' יוחנן אמר ר' יוחנן חכם שאמר בלשון בעל ובעל שאמר בלשון חכם וואס איז טאמער א חכם האט געזאגט מופר לך אדער א מאן האט געזאגט מותר לך לא אמר כלום האט מען גארנישט געזאגט די נדר איז נישט מופר די נדר איז נישט מותר פון ווי לערנט מען עס ארויס דתניא ווייל מיר האבן געלערנט אין א ברייתא שטייט אין פסוק ביי נדרים זה הדבר זה הדבר איז פשט א מיעוט דרש'ט מען פון דעם החכם מתיר ואין בעל מתיר אז די חכם קען טאקע מתיר זיין אבער א מאן נישט. איי ווער וואלט ווער וואלט איינגעפאלן א יא ווייל שיכול כ'וואלט ווען אפשר געזאגט אז ומה חכם שאינו מפר מתיר מה דאך די חכם וואס די חכם קען נישט מפר זיין פון דעסט וועגן קען ער מתיר זיין בעל שמפר אינו דין שמתיר איז כל שכן א מאן וואס קען יא מפר זיין אוודאי זאל ער קענען מתיר זיין, תלמוד לומר, פאר דעם שטייט אין פסוק זה הדבר, אז ניין, חכם מתיר ואין בעל מתיר, און די זעלבע זאך פארקערט, תניא אידך, מ'האמיר געלערנט אין א אנדערע ברייתא, זה הדבר, בעל מפר, ואין חכם מפר, אז א חכם קען נישט מפר זיין, איי וועם וואלט איינגעפאלן א יא, ווייל שיכול איך וואלט ווען געמיינט אז מ'קען מאכן די זעלבע קל וחומר פארקערט, אז ומה בעל שאין מתיר, מפר, מה דאך די מאן וואס קען נישט מתיר זיין קען מפר זיין, חכם שמתיר אינו דין שמפר איז כל שכן א חכם וואס קען יא מתיר זיין אוודאי זאל ער קענען מפר זיין, תלמוד לומר זה הדבר, בעל מפר ואין חכם מפר, לערנט מען אויך ארויס פון זה הדבר אז ניין, די מאן קען מפר זיין אבער א חכם קען נישט מפר זיין, זאגט אונז די גמרא די המשך הברייתא, נאמר כאן, שטייט ביי פרשת נדרים זה הדבר, ונאמר להלן זה הדבר בשחוטי חוץ, ביי שחוטי חוץ שטייט אויך זה הדבר, מען טאר נישט שעכטן א קרבן אינדרויסן פון בית המקדש, איז דארט אין די פרשה שטייט אויך זה הדבר, און מילא מה בשחוטי חוץ אהרן ובניו וכל ישראל, אזוי ווי ביי שחוטי חוץ געפינט מען אז די פרשה איז געגעבן געווארן פאר אהרן ובניו וכל ישראל, אזוי ווי שטייט דארט אין פסוק וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרן ואל בניו ואל כל בני ישראל, ואמרת אליהם זה הדבר דארט אין די המשך, איז אזוי ווי שחוטי חוץ איז געגעבן געווארן פאר כל ישראל, אף פרשת נדרים, אהרן ובניו וכל ישראל, זעלבע זאך פרשת נדרים, עמיר באלד זעהן כלפי וואס, בפרט וואס מ'לערנט ארויס, אבער ס'איז אויך געגעבן געווארן אהרן ובניו וכל ישראל, און די זעלבע זאך לערנט מען ארויס פארקערט, מה כאן, אזוי ווי ביי פרשת נדרים לענין התרת נדרים, איז ראשי המטות, שטייט אין פסוק, וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל, איז די זעלבע זאך אף להלן, ביי שחוטי חוץ איז אויך ראשי המטות, מען וועט שוין זען כלפי וואס דאס איז געזאגט געווארן, זאגט אונז די גמרא, בפרשת נדרים, למאי הלכתא, וואס לערנט מען ארויס אז ביי פרשת נדרים איז לכל ישראל אז וואס, אמר רב אחא בר יעקב, להכשיר שלשה הדיוטות, פון דא לערנט מען ארויס אז אנשים פשוטים, הדיוטות וואס זענען נישט קיין דיינים, קענען אויך מתיר נדר זיין, פשט לכל ישראל יעדע איד קען מתיר נדר זיין, איי והא ראשי המטות כתיב, שטייט דאך ביי נדרים ראשי המטות, איז יא משמע אז דארף זיין ראשי המטות, סדארף זיין דיינים מומחים, ענטפערט די גמרא אמר רב חיסדא ואיתימא רבי יוחנן, ביחיד מומחה, פשט, ווען ס'איז דא א דיין מומחה איז איינער אויך גענוג, טאמער אבער מ'וויל מתיר נדר זיין מיט הדיוטות דארף מען האבן דריי, איי וואס דארף מען דריי פרעגט די ר"ן, פארוואס איז צוויי נישט גענוג, ווייל אונז האבן דאך פון איין זייט ראשי המטות, פון די צווייטע זייט וכל ישראל, סאו פארוואס זאל מען נישט זאגן אז ראשי המטות איז גענוג איינס, און ביי וכל ישראל דארף מען צוויי, זאגט די ר"ן אז נאכדעם וואס מ'האט מתקן געווען הדיוטות זאלן קענען מתיר נדר זיין, האט מען שוין געמאכט צו זיין כעין בית דין, פארדעם דארף מען דריי. נאך זאגט די ר"ן אז די הדיוטות זענען מתיר נדר, קענען נישט סתם זיין מענטשן וואס ווייסן נישט וואס טוט זיך, עפעס דארפן זיי וויסן, זיי דארפן וויסן וויאזוי התרה ארבעט, אבער א דיין מומחה דארפן זיי נישט זיין. זאגט די גמרא ווייטער, יעצט, ראשי המטות בשחוטי חוץ למאי הלכתא, מען האט דאך געזען די ברייתא אז מען לערנט ארויס פון נדרים צו שחוטי חוץ, אז אזוי ווי דא ראשי המטות דארט אויך ראשי המטות, כלפי וואס איז דאס געזאגט געווארן, אמר רב ששת, לומר שיש שאלה בהקדש, פון דא לערנט מען ארויס אז מען קען מתיר נדר זיין הקדש, הקדש איז דאך אויך א ענין פון א נדר, איז מען קען דאס מתיר נדר זיין, דאס לערנט מען ארויס ביי שחוטי חוץ פשט טאמער איינער האט מקדיש געווען א קרבן און ער האט עס גע'שחט'ן אינדרויסן בית המקדש איז יעצט חייב כרת, קען ער נאך גיין צו א חכם און דער חכם איז מתיר די גאנצע נדר עס ווערט אויס קרבן, און דאס לערנט מען ארויס פון די לימוד. איי פרעגט די גמרא, לבית שמאי דאמרי אין שאלה בהקדש, ראשי המטות דכתיב בשחוטי חוץ למאי הלכתא, בית שמאי האלטן אז הקדש בטעות הוה הקדש, און במילא מוז זיין אז בית שמאי האלטן אז מ'קען נישט מתיר נדר זיין א הקדש, ווייל וויאזוי איז מען מתיר נדר, די חכם ברענגט ארויס אז די גאנצע נדר איז א טעות, און במילא פאלט עס צאם, אבער טאמער הקדש בטעות הוה הקדש, איז פשט מ'קען דאס נישט מתיר זיין, איז וואס טוען די בית שמאי מיט די גזירה שוה וואס מ'לערנט ארויס ראשי המטות פון נדרים? ענטפערט די גמרא בית שמאי לית להו גזירה שוה, בית שמאי האלטן טאקע נישט פון די גזירה שוה, און דערפאר האבן זיי נישט קיין פראבלעם מיט דעם. איי פרעגט די גמרא, זה הדבר בפרשת נדרים למאי כתיב, אויב אזוי פארוואס שטייט זה הדבר בפרשת נדרים לויט די בית שמאי, זיי מאכן דאך נישט די גזירה שוה, ענטפערט די גמרא, זיי נוצן די זה הדבר אויף דעם אנדערע לימוד וואס מען האט געזען, לומר חכם מתיר ואין בעל מתיר, בעל מיפר ואין חכם מיפר, די לימוד וואס מ'האט פריערט געזען אז די חכם דארף מתיר זיין די בעל דארף מיפר זיין און נישט פארקערט, און ווי די ר"ן שמועסט אויס אז די בית הלל קענען ביידע ארויסלערנען פון זה הדבר, ווייל ביי גזירה שווה ווילאנג ס'איז מופנה מצד אחד ווילאנג איינע פון די ווערטער פון די גזירה שווה איז איבעריג קען די אנדערע קען מען עס נוצן אויף א דרשה אויכעט, און ממילא לויט די בית הלל די זה הדבר וואס שטייט ביי קרבנות, דאס איז אינגאנצן איבעריג, די זה הדבר וואס שטייט ביי נדרים, נוצט מען אויף ביידע דרשות, סיי אז חכם מתיר ואין בעל מתיר, בעל מיפר ואין חכם מיפר, און סיי אויפן גזירה שווה. איי פרעגט די גמרא, זה הדבר בשחוטי חוץ למאי כתיב? לויט די בית שמאי, וואס דארפן זיי די זה הדבר בשחוטי חוץ? בית הלל נוצן דאך עס אויפן גזירה שווה, אבער וואס טוען די בית שמאי מיט דעם? ענטפערט די גמרא, לומר על השחיטה חייב ואין חייב על המליקה, אז טאמער מען נעמט א פייגל און מען מאכט מליקה מיט דעם אינדרויסן פון בית המקדש, דעמאלטס איז מען נישט חייב אויף שחוטי חוץ, דאס לערנט דער בית שמאי פון זה הדבר אז דווקא דאס, דווקא קרבנות, אבער נישט מליקה, און ווי דער ר"ן זאגט דער בית הלל לערנט עס ארויס וואס שטייט אין פסוק אשר ישחט זיי האבן א צווייטע לימוד אויף דעם, איי פרעגט די גמרא, אלא לבית שמאי להכשיר שלושה הדיוטות מנלן, איז פון ווי לערנט דער בית שמאי ארויס אז דריי הדיוטות קענען מתיר נדר זיין? ווייל לויט די בית הלל וואס ער לערנט דאך עס ארויס פון גזירה שווה, אבער בית שמאי האבן דאך נישט די גזירה שווה, ענטפערט די גמרא, נפקא ליה מדרב אסי בר נתן, זיי לערנט עס ארויס פון רב אסי בר נתן ווי מ'וועט שוין זען, דכתיב, ווייל שטייט אין פסוק ביי די מועדות, וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל, והתניא, און מ'האמיר געלערנט א ברייתא אויף די פרשה, רבי יוסי הגלילי אומר, מועדי נאמרו ולא נאמרה שבת בראשית עמהם, אז סשטייט די פרשת המועדות אבער סווערט נערגיץ נישט דערמאנט די ענין פון שבת קודש, בן עזאי אומר, בן עזאי זאגט מועדי נאמרו ולא נאמרה פרשת נדרים עמהם, אז סשטייט די פרשת המועדות אבער סווערט נישט דא דערמאנט די ענין פון נדרים, אזא מדרש פליאה אזא אינטערסאנטע ברייתא דא, איז רב אסי בר נתן קשיא ליה הא מתניתא האט ער געהאט א שוועריקייט צו פארשטיין די ברייתא,

והא מסיטרא כתיבא גראד נאך פרשת המועדות ווערט יא דערמאנט פרשת נדרים, און וואס פשט פון די ברייתא, אמר ליה, האט רב ששת געענטפערט הכי קתני, דאס איז פשט אין ברייתא, און ווי דער ר"ן שמועסט אויס אז רב ששת האט געלערנט פשט אין ברייתא אז דאס וואס שטייט אלה מועדי השם די אלה איז א מיעוט, וואס קומט די אלה ממעט זיין? אלה קומט ממעט זיין אז דווקא ביי די מועדי השם דווקא ביי די מועדות ביי ימים טובים איז געזאגט געווארן געוויסע דינים, אבער ביי שבת קודש און אויך ביי נדרים איז נישט געזאגט געווארן די דינים דאס איז מען ממעט פון די אלה אז וואס אז מועדי השם צריכין קידוש בית דין שבת בראשית אין צריכה קידוש בית דין אז די מועדות דארף דאך קידוש בית דין מען לערנט ארויס אלה מועדי השם מקראי קודש תקראו אותם מען דרשנט אותם אתם אז כלל ישראל בית דין איז דאך מקדש די חודש און מיט דעם ווערט די מועדות, איז דאס איז נאר געזאגט געווארן ביי די מועדות, אבער שבת קודש דארף נישט בית דין קובע זיין זונטאג אז גייט זיין סוף וואך שבת, שבת ווערט פון זיך, דאס איז איין לימוד וואס מען לערנט ארויס פון דעם פסוק, און די זעלבע זאך איז מען אויך ממעט פון דעם אלה אז מועדי השם צריכין מומחה, ואין נדרים צריכין מומחה, אפילו בית דין של הדיוטות, אז דווקא מועדי השם דארף מען א בית דין פון מומחים זאלן קובע זיין דעם חודש, ווייל אזוי ווי מ'האט געשמועסט שטייט אלה מועדי השם אשר תקראו אותם, אותם דרשנט מען אתם, פשט צו ענק, צו וועם איז געגעבן געווארן פרשת המועדות? צו משה און אהרן, משה און אהרן זענען דאך געווען דיינים מומחים, און מ'קען דאך נישט האבן א בית דין פון צוויי, פארדעם דארף מען האבן דריי, על כל פנים אויף קידוש החודש דארף מען א בית דין פון דריי דיינים מומחים, אבער ווען עס קומט צו התרת נדרים קען מען האבן דריי הדיוטות אויך, דאס לערנט מען אויך ארויס פון די מיעוט פון אלה. איי והא בפרשת נדרים ראשי המטות כתיב, שטייט דאך ראשי המטות, איז יא משמע מען דארף א דיין מומחה, אמר רב חסדא ואיתימא רבי יוחנן די זעלבע תירוץ פון פריערט ביחיד מומחה, קומט אויס אז לויט די בית שמאי האבן מיר אויך א לימוד אז ביי נדרים איז אדער א יחיד מומחה אדער דריי הדיוטות. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, אמר רב חנינא, השותק על מנת למיקט, איינער וואס איז שטיל, א מאן לאמיר זאגן הערט די נדר פון די פרוי, האט מען דאך געזען ביום שמעו, די טאג וואס ער הערט, קען ער מתיר נדר זיין, וואס איז טאמער ער שווייגט, נישט ווייל ער איז מסכים צום נדר, נאר ווייל ער וויל איר אויפרעגן, ער וויל זי זאל אויפהערן מאכן נדרים, איז וויל ער איר נערוועז מאכן, שווייגט ער פאר דעם, איז די דין איז, מיפר אפילו מכאן ועד עשרה ימים, קען מיפר זיין אפילו צען טעג שפעטער אויך, פשט די דין אז שווייגן הייסט מקיים געווען די נדר, דאס איז נאר ווען מען שווייגט כדי צו מקיים זיין, אבער טאמער מען שווייגט כדי אויפצורעגן פשט די מאן בעצם וויל צום סוף מיפר זיין דעם נדר, קען ער מיפר זיין אפאר טעג שפעטער אויך, מתיב רבא, פרעגט רבא א קשיא אויף דעם פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, און די ברייתא האבן מיר שוין געזען, אימתי אמרו מת הבעל נתרוקנה רשות לאב, אז ווען האט מען געזאגט אז ווען די מאן שטארבט, ווען די ארוס שטארבט, קריגט די טאטע אינגאנצן די כח צו מיפר זיין די נדרים פון זיין טאכטער, דאס איז בזמן שלא שמע הבעל, או ששמע והיפר, או ששמע ושתק ומת בו ביום, טאמער די מאן האט נישט געהערט, אדער ער האט געהערט און ער האט מיפר געווען, אדער ער האט געהערט און ער האט נישט מיפר געווען אבער איז יענער טאג געשטארבן, דעמאלטס היות ער האט נישט מקיים געווען, איז נאכן שטארבן קען די טאטע אים מיפר זיין, אבל אבער זאגט די ברייתא שמע וקיים טאמער די מאן האט מקיים געווען, או ששמע ושתק ומת ביום שלאחריו, אדער טאמער די מאן האט געהערט די נדר, ער האט נישט מקיים געווען, אבער עס איז אריבערגעגאנגען א טאג, און די נעקסטע טאג איז ער געשטארבן, דעמאלטס אין יכול להפר קען די טאטע מער נישט מיפר זיין דעם נדר ווייל די מאן האט דאך מקיים געווען, על כל פנים וואס מיינט דאס אז די מאן האט געהערט ער האט געשוויגן און די נעקסטע טאג געשטארבן מאי לאו? בשותק על מנת למיקט, לכאורה שטייט נישט פארוואס ער האט געשוויגן, איז פשט ס'קען אויך זיין אז ער האט געשוויגן ווייל ער האט געוואלט אויפרעגן, און פון דעס וועגן זאגט מען אז די נדר איז מקיים און די טאטע קען נישט מפר זיין, איז זעהן מיר דא קלאר נישט ווי רב חנינא, זאגט די גמרא ניין ס'איז נישט קיין ראיה, לא בשותק על מנת לקיים, ס'קען זיין די מאן האט געשוויגן על מנת לקיים, דעמאלטס איז טאקע געזאגט געווארן אז די טאטע קען שפעטער נישט מפר זיין, אבער קען זיין ווען ער איז שותק על מנת למיקט קען די טאטע שפעטער מפר זיין. איי פרעגט די גמרא, אי הכי היינו או שמע וקיים, פשט, טאמער שתק ומת מיינט אז ער האט געשוויגן על מנת לקיים, איז דאך עס ממש די זעלבע ציור ווי ווען ער וואלט טאקע מקיים געווען, ווייל די דין איז דאך אז ווען עס קומט צו מקיים זיין איז דברים שבלב הוה דברים, ווען עס קומט צו קיום מ'דארף נישט מקיים זיין מיטן מויל מיטן הארץ הייסט אויך מקיים געווען, איז טאמער שתק מיינט שתק וקיים איז דאך עס די זעלבע ציור פון שמע וקיים, און פארוואס רעכנט עס אויס די ברייתא אלס א באזונדערע ציור? אלא נא, זאגט טאקע די גמרא, בשותק סתם, ס'מוז נישט זיין אז ער האט געשוויגן על מנת למיקט, פשט, אוודאי קען זיין ווי רבי חנינא האט געזאגט, אז ביי א שותק על מנת למיקט קען מען שפעטער מפר זיין, נאר דא וואס שטייט אין די ברייתא שתק, רעדט זיך דער מאן האט געשוויגן סתם, איז טאמער ער האט געשוויגן האט געשוויגן סתם, ער האט נישט אינזינען געהאט נישט צו מקיים זיין, נישט אויפצורעגן, דעמאלטס איז רבי חנינא אויך מודה ווען עס גייט אריבער די טאג, הייסט עס כאילו ער האט מקיים געווען, און דער טאטע העט שפעטער נישט קענען מפר זיין דעם נדר. שוין, מארגען וועט מען זעהן די המשך הסוגיא, די גמרא וועט פרעגן נאך קשיות אויף ר' חנינא, צום סוף פרעגט די גמרא אפ ר' חנינא.